מסכת פסחים דף לג עמוד ב', די צווייטע שורה.
יעצט גייט די גמרא צוריק גיין צו א ענין וואס איז געשטאנען אינעם פאריגן שיעור אויף דף לב עמוד א', אז תרומה פון תותים וענבים וואס איז טמא געווארן, קען דער כהן נישט טון דערמיט גארנישט, עסן קען ער נישט ווייל ס'איז טמא, און אפילו מפיק זיין תחת תבשילו קען ער אויך נישט ווייל וויבאלד ס'איז א נאסע זאך קען ער עס נישט נוצן פאר האלץ אויף צום הייצן אויך נישט. איז די גמרא גייט דא אראפברענגען א גאנצע סוגיא און א מחלוקה פון אמוראים, א זאך וואס האט אינגאנצן נישט קיין שייכות אהער, וויבאלד אינמיטן די מחלוקת וועט איינער פון די אמוראים דערמאנען דאס וואס אונז האמיר געהאט וועגן תותים וענבים טמאים, אז א כהן קען נישט קיין הנאה האבן דערפון. פארציילט די גמרא יתיב רב אחא בר רב עויא קמיה דרב חסדא, דער אמורא רב אחא איז געזעצן פאר רב חסדא ויתיב ואמר משמיה דרבי יוחנן ער האט נאכגעזאגט פון זיין רבי'ן רב יוחנן דער אמורא ענבים שנטמאו. טרויבן וואס זענען טמא געווארן, פארשטייט זיך אז עס איז קודם נאס געווארן וואס פון דעם איז עס געווארן נכשר לקבל טומאה און נאכדעם איז עס טמא געווארן צו דורך א שרץ פון א טמא מת נישט קיין נפקא מינה וועלכע טומאה, דורכן פחות פחות מכביצה ויינן כשר לנסכין א גרויסע חידוש אז זאלסט נישט מיינען אז ווייל די טרויבן איז געווארן טמא איז שוין די גאנצע וויין וואס מען גייט ארויסקוועטשן דערפון אטאמאטיש אויך טמא געווארן, ניין ס'איז דא אן עצה אז מען זאל קענען נוצן די וויין וואס מען קוועטשט ארויס פון טמא'נע טרויבן זאל מען קענען נוצן אין בית המקדש, צו ברענגען דערפון די נסכים, גיסן וויין אויפן מזבח, וואס אוודאי די נסכים טאר נישט זיין קיין טמא'נע וויין, און ווי די גמרא איז מסביר עלמא זעהן מיר דאך קסבר אז ר' יוחנן האט געלערנט משקין מיפקד פקידי, דער משקה, דער וויין וואס ליגט אין א טרויבעלע, איז אריינגעלייגט און באהאלטן דערין אזוי ווי אין א כלי, נישט אז ס'איז איינגעשלינגען אין די שאלעכץ. פון די טרויבן, ווייל טאמער איז עס איינגעשלינגען איז דאך אטאמאטיש ווען דער טמא'נער רירט אן די טרויבן די שאלעכץ, און אז די משקה איז אין דעם נבלע איז דאך דאס א חלק פון די שאלעכץ, און פונקט ווי די שאלעכץ ווערט טמא ווערט דאך די גאנצע משקה פון אינעווענדיג איז אויך א חלק דערפון וואס ווערט צוזאמען טמא אויף איין מאל, ווייל ר' יוחנן האט געלערנט אז די משקה אינעווענדיג איז נישט טמא געווארן איז די פשט אז ר' יוחנן האט געלערנט אז נאר די שאלעכץ איז א באזונדערע זאך און די שאלעכץ ווערט טמא און די משקה ליגט שוין אין די שאלעכץ אזוי ווי ס'ליגט אין א כלי. איז קודם פארשטייט מען שוין אז ווען דער טמא'נער האט אנגערירט די שאלעכץ איז נישט צוזאמען מיט דעם טמא געווארן די וויין, ווייל לכאורה קען מען פרעגן א קשיא, לאמיר זאגן א שרץ האט אנגערירט די שאלעכץ איז דאך דאס געווארן א ראשון, און יעצט אז די משקה ליגט אינעווענדיג און דאס די שאלעכץ רירט זיך אן די משקה וואלט דאך דאס געדארפט טמא מאכן אלס א שני. און ווייסט מען דאך אז א שני לטומאה קען זיין אפילו ביי חולין אויכעט, ביי תרומה קען זיין א שלישי, ביי קודש א רביעי, אבער אפילו ביי חולין קען עס ווערן א שני, פארוואס זאל עס דורך דעם נישט טמא ווערן? איז רש"י שוין מסביר אז ווילאנג ער געפינט זיך נאך אין די טרויבעלע האט ער נאכנישט קיין שם משקה, און ממילא קען ער נאכנישט טמא ווערן, ער האט נאכנישט די חשיבות, ווילאנג ער קומט נישט ארויס. און דאס זאגט יעצט די גמרא לאימת קא מיטמא, ווען ווערט די משקה טמא? לכי סחיט להו, איינמאל מען קוועטשט אים ארויס פון די טרויבעלע, איינמאל ער קומט ארויס צו די וועלט האט ער א חשיבות פון א משקה, און ער רירט זיך אן דעם טרויב פון וואו ער קומט ארויס, און וויבאלד די טרויבעלע איז די שאלעכץ פון דערויסן איז טמא, ווילסטו דאך יעצט אז ער זאל אויך טמא ווערן, אבער לכי סחיט להו ליתיה לשיעוריה, איינמאל ער קוועטשט עס אויס איז שוין נישטא קיין שיעור פון טומאת אוכלים, ווייל ר' יוחנן האט דאך געהייסן אז מען זאל נעמען טרויבן וואס זענען קלענער ווי א כביצה. און ס'איז דא א דין אז א אוכל וואס איז טמא געווארן אויב ער וויל מטמא זיין א צווייטן מוז ער זיין גרויס א כביצה. אמת טאקע אז א אוכל אליין ווען ער ווערט טמא פונעם שרץ איז אפילו במשהו ווערט ער אויך טמא, ווי חזל דרש'נען שוין אין תורת כהנים, שטייט אין פרשת שמיני, מכל האוכל אשר יאכל, איז מכל האוכל דרש'ן איך אז ווען די שרץ רירט אן דעם אוכל אליין איז אפילו ווען ער איז נאר א כל שהוא נישט קיין חילוק ווי גרויס ער איז אפילו ער איז פיצל, ווערט ער טמא, אבער יעצט אז ער איז שוין טמא געווארן און דו ווילסט אז דער אוכל זאל מטמא זיין א צווייטע אוכל, א משקה, מוז ער שוין זיין גרויס, אשר יאכל, וואס חזל האבן אפגעשאצט אז א מענטש קען אויפעסן אויף איין מאל, די בית הבליעה פון א מענטש קען האלטן אזוי גרויס ווי א איי, און דאס דרש'ן איך אשר יאכל, אויב ס'איז גענוג גרויס וויפיל א מענטש קען אויפעסן אויף איין מאל אזוי ווי א איי, דעמאלטס קען ער גיין מטמא זיין אנדערע, און אזוי ווי ער האט דאך יעצט גענומען טרויבן וואס זענען קלענער ווי א כביצה, איז גלייך ווען ער קוועטשט אויס און די משקה הייבט אן ארויסצוקומען אינדרויסן, קען עס שוין נישט טמא ווערן פון די שאלעכץ, ווייל די גאנצע שאלעכץ צוזאמען איז דאך נישט קיין כביצה און ס'האט נישט קיין שיעור מטמא צו זיין אנדערע. האמיר דאך יעצט אויסגערעדט פון רש"י אז דער אוכל אליין קען יא טמא ווערן אפילו בכל שהוא. נאר אז א אוכל זאל מטמא זיין אנדערע אוכלין און משקין דעמאלט דארף ער שוין זיין גרויס א כביצה. למעשה ברענגט רש"י ואני שמעתי אז ס'דא וואס זאגן אז אפילו טמא ווערן פאר זיך אליין דארף ער אויך זיין גרויס א כביצה, און אזוי האלט טאקע דא תוספות, עס איז א גרויסע מחלוקת ראשונים די ענין, די צווייטע פשט פון רש"י און אזוי אויך תוספות האבן געהאלטן אז דער לימוד וואס רש"י האט געברענגט מכל האוכל אז ס'קען טמא ווערן במשהו דאס איז נאר א אסמכתא און ס'איז א דין דרבנן אבער מן התורה דארף עס אלעמאל זיין א כביצה אפילו טמא צו ווערן אליין. און דא איז משמע אז רש"י האט געלערנט ווי די ערשטע פשט, ער לייגט נאר צו ואני שמעתי, איך האב געהערט נאך א פשט, דאס איז אזוי ווי תוספות, אבער למעשה אין ש"ס אליין טרעפט מען עטליכע מאל ווי ס'קוקט יא אויס ווי רש"י האט אויך געהאלטן אזוי ווי תוספות, ווי די צווייטע פשט, אז אפילו טמא צו ווערן אליין מן התורה דארף עס זיין א כביצה. אבער אונז וועמיר גיין יעצט מיט די מהלך פון רש"י דא פון די ערשטע פשט. אז טומאת אוכלין לטומאת עצמם קען עס ווערן אפילו במשהו, און לטמא אחרים דארף עס זיין כביצה, מן התורה. סיי ווי דא צו אונזער סוגיא איז דאס נישט נוגע ווייל אונז רעד מיר דאך יא אז די שאלה איז צו דער שאלעכץ קען ווייטער מטמא זיין די משקה וואס קומט ארויס, און דאס איז דאך לטמא אחרים דאס איז לכל הדעות מן התורה נאר בכביצה. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי, אויב ס'איז אמת וואס רבי יוחנן זאגט אז משקה מיפקד פקידי, און דעריבער ווערט עס נאר טמא ווען ס'קומט ארויס, און דעריבער אז מ'קוועטשט אויס, ווייניגער ווי א כביצה ווערט דאס נישט טמא, איז כביצה נמי, פארוואס האט ער געדארפט זאגן מען זאל נעמען ווייניגער ווי א כביצה, נעם יא פונקט אזוי גרויס ווי אן איי, און כאטשיג דער טרויבן וואס איז יעצט טמא, אזוי ווי ער שטייט און גייט קען ער מטמא זיין אנדערע משקן, ווייל ער איז גרויס א איי, אבער דא גייט ער דאך יעצט אויסקוועטשן די משקה, די רגע וואס קומט ארויס שוין די ערשטע טראפ משקה דערפון, וועט עס שוין נישט קענען טמא ווערן ווייל ער איז שוין נישט גרויס כביצה, ער איז שוין א כביצה ווייניגער מיט א טראפ, און דער אמת האבן מיר טאקע אזוי געלערנט אין א משנה מסכת טהרות, טמא מת שסחט זיתים וענבים, איינער וואס איז טמא געווארן פון א מת אויב ער האט אויסגעקוועטשט זיתים אדער ענבים, כביצה מכוונת, וואס איז פונקט אזוי גרויס ווי א איי און נישט גרעסער, און פארשטייט זיך אז ער געבט זיך אובאכט ער זאל נישט אנרירן דעם משקה וואס קומט ארויס ווען ער קוועטשט, טהורים איז עס נאך אלץ ריין, כאטשיג ער האט מטמא געווען די שאלעכץ פון די זיתים און פון די ענבים, ווייל דאס קוועטשט ער דאך און ער רירט עס אן מיט די הענט, אבער וויבאלד ער רירט נישט אן די משקה וואס קומט ארויס, איז ער עס נישט מטמא, דאס איז דער זעלבער געדאנק ווי ר' יוחנן האט געזאגט ווייל דער משקה איז מיפקד פקידי, איז בשעת ווען ער האט מטמא געווען די שאל איז עס נישט טמא געווארן די משקה, ווען ווערט עס טמא נאר ווען ס'קומט ארויס, אבער איינמאל ס'קומט ארויס אפילו איין טראפ קומט ארויס איז דאך עס שוין קלענער ווי א ביצה ווייל ס'איז דאך געווען בסך הכל גרויס א ביצה צוזאמען מיט די משקה וואס געפינט זיך אינעווענדיג און יעצט ווען ס'קומט ארויס אפילו די ערשטע טראפ און דו ווילסט עס זאל טמא ווערן פון די שאל אז ס'איז דאך שוין נישטא קיין גאנצעטע ביצה אין די שאל דאס ס'פעלט דאך שוין און ממילא ווערט ער נישט טמא, האמער דאך א קלארע משנה אז אפילו ווען ער האט אויסגעקוועטשט א גאנצע איי ווערט די משקה נישט טמא פון די טרויבן, איז פארוואס ווען רבי יוחנן געבט די עצה זאגט ער מען זאל אויסקוועטשן פחות מכביצה, וואלט געדארפט זאגן מען זאל אויסקוועטשן כביצה? ענטפערט די גמרא התם דאי עבד, דארט אין די משנה אין טהרות רעדט מען דאך אויב ער האט עס שוין געטוהן. און בדיעבד זאג איך טאקע אז אפילו ער האט געהאט א גאנצע כביצה, איז ווען די משקה איז ארויסגעקומען אפילו איין טראפ האט ער שוין נישט געקענט טמא ווערן, אבער הכא לכתחילה, דא רבי יוחנן רעדט דאך פון א עצה וואס מען זאל גיין לכתחילה טוהן, גזירה דילמא אתי למיעבד יותר מכביצה, רבי יוחנן האט נישט געוואלט זאגן אז מען זאל נעמען א גאנצע כביצה ווייל ס'איז זייער שווער פונקטליך אויסצורעכענען, און כ'האב מורא אז ער וועט נעמען א טראפ גרעסער ווי א כביצה און דעמאלטס וועט עס יא טמא ווערן, און רבי יוחנן וויל דאך זיכער אז ס'זאל זיין טהור לנסכים, דעריבער האט ער געוואלט מאכן זיכער, האט ער געהייסן מען זאל ענדערש נעמען א טראפ קלענער. רש"י רעדט אויס אז דער וואס שטייט טמא מת איז לאו דווקא עס מוז זיין א טמא מת מען קען רעדן פון סיי וועלכע טומאה צו דאס א שרץ די משנה האט נאר אנגעכאפט טמא מת לאפוקי אז מען זאל נישט רעדן פון א זב אדער א זבה ווייל א זב א זבה איז דאך מטמא בהיסט, היסט מיינט אפילו ער רירט נישט אן א זאך נאר ער רוקט אים אוועק מיט אנדערע זאכן למשל ער נעמט א שטעקן און ער געבט עפעס א רוק איז ער עס אויך מטמא, קומט אויס אז טאמער א זב אדער א זבה וועט אויסקוועטשן די טרויבן אדער די זיתים, איז אפילו אויב ער געבט אובאכט אז ער רירט נישט אן דעם משקה וואס קומט ארויס, וועט עס נאך אלץ טמא ווערן דורך אים, ווייל ער שטופט דאך עס, ער רוקט דאך עס צוזאמען, דורך די שאלעכץ רוקט ער ארויס דעם משקה, ממילא מוז מען רעדן פון אנדערע טומאות וואס איז נישט מטמא בהיסט נאר ווען ער רירט אן, און דא רירט ער דאך נאר אן די שאלעכץ און ער געבט אובאכט נישט אנצורירן דעם משקה, און ממילא ווערט די משקה נישט טמא דורך אים, און אויב דו ווילסט זאל טמא ווערן איז נאר דורך די שאלעכץ. און דער שאלעכץ קען נישט מטמא זיין קיין משקה ווייל א אוכל קען נישט מטמא זיין פחות מכביצה, און רש"י רעדט שוין אויס אז ס'דאך משמע פון דעם משנה אז ווען עס זאל נעמען גרעסער ווי א כביצה און אויסקוועטשן וועט עס יא טמא ווערן ווייל גלייך ווען די ערשטע טראפ קומט ארויס איז נאך אלץ דא געבליבן א כביצה וואס קען עס מטמא זיין, פרעגט שוין רש"י לכאורה די כביצה וואס איז דא איז דאך צוזאמגעשטעלט פון שאלעכץ. צוזאמען מיט די משקה וואס ליגט נאך אינעווענדיג, און אז דו זאגסט אז די משקה אינעווענדיג האט נאך נישט קיין שם משקה און ס'קען נישט טמא ווערן, איז פארוואס זאגסטו אז ס'קען זיך מצרף זיין לכביצה אז ס'זאל קענען מטמא זיין דעם ערשטע טראפקעלע וואס קומט ארויס? ענטפערט רש"י אז סוף כל סוף, אמת טאקע אז ס'האט נישט קיין שם משקה, אבער למעשה ווילאנג ער ליגט יעצט אין די שאלעכץ ווערט ער גערעכנט ווי א טפל צו די שאלעכץ און ער קען זיך צו אים מצרף זיין.

טאמער האט ער עס אבער צוריק ארויסגעלייגט אויף די רעגן און ס'איז געווארן אויפגעבלאזן, איז די אלע זאכן זענען צוריק מטמא און ס'איז אויכעט חייבין עליהן משום פיגול נותר וחלב. זעהט מען דאך דא אז דער רעגן וואס ווערט אריינגעגעסן אין די פירות איז זיך מצרף לכשיעור, און כאטשיג די רעגן אליין האט נישט אין זיך גארנישט, למשל איינער זאל ארויסקוועטשן פונעם פיגול אדער נותר די רעגן און אפילו זאל אויסעסן א גאנצע כזית פון די רעגן אליין, רעגן וואסער דאך גארנישט, וועט ער דאך נישט חייב זיין, אבער ווילאנג ס'ליגט אין די. פלייש ווערט עס אזוי ווי א טפל צו אים און ס'איז זיך מצרף צום שיעור, די זעלבע זאך דא, כאטשיג דער משקה האט נישט קיין שם אוכל און קיין שם משקה ווילאנג ס'ליגט אינעווענדיג אבער אויף אזוי פיל וועט ער יא הייסן א טפל אז ער קען זיך מצרף זיין לכשיעור לטמא טומאת אחרים. זאל מען נישט פארגעסן אז רב אחא בר רב עויא זיצט דא פאר רב חיסדא און ער זאגט נאך פון זיין חכם רבי יוחנן די עצה אז ווען טרויבן איז טמא געווארן אז מ'וויל נאך ראטעווען די וויין זאל זיין כשר לנסכים דארף מען קוועטשן פחות מכביצה, און די גמרא האט נאר איבערגעהאקט אינמיטן, פארוואס מוז עס זיין פחות מכביצה, ווייל רבי יוחנן איז גוזר אז מען זאל נישט נעמען ממש א כביצה ווייל איך האב מורא נעמען מער, ווען רב חיסדא האט דאס געהערט אמר ליה רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט פאר רב אחא בר עויא מאן ציית לך ולרבי יוחנן רבך, ווער וועט דיך אפילו אויסהערן און דיין רבי'ן רבי יוחנן, וכי טומאה שבהן להיכן הלכה, די טומאה וואס די משקה האט נאך געהאט ווען ער איז נאך געליגן אין די טרויבן, ווי איז נעלם געווארן די טומאה אז דו זאגסט יעצט אז מען קען עס גיין נוצן פאר מנחות, און ווי די גמרא פירט אויס אלמא זעט מען דאך פון רב חיסדא'ס ווערטער קסבר אז ער האט געהאלטן משקין מיבלע בליעי אז די משקה פון א טרויבן הייסט נישט ווי ס'איז ליגט אריינגעלייגט אין א זעקל אין א כלי ניין ס'איז געהעריג אריינגעשלינגען אין די שאלעכץ פון די טרויבן און ס'איז א חלק פון אים און די רגע וואס דער טמא'נער רירט אן דעם שאלעכץ פון דערויסן ווערט שוין די משקה וואס איז אינעווענדיג אויך טמא ווייל ס'איז א חלק וואס איז איינגעשלינגען אין דעם, און ס'איז נישט אז דער שאלעכץ דארף מטמא זיין די משקה, ניין, אין די זעלבע צייט וואס די טרויבעלע ווערט טמא ווערט די גאנצע טרויבע מיט די גאנצע משקה פון אינעווענדיג אויך טמא צו די זעלבע צייט, וכיוון דאיטמו ליה אוכלא איטמו ליה משקה, אין די זעלבע צייט וואס די אוכל וואס מיינט די שאלעכץ איז טמא געווארן, איז צו די זעלבע צייט איז טמא געווארן די משקה אויך, און פאר דעם האט ער געטענה'ט אז ס'איז נישט דא די עצה אז מ'זאל עס אויסקוועטשן פחות מכביצה ווייל ס'איז שוין סיי ווי טמא נאך פאר מ'קוועטשט עס אויס. ווייל די משקה ווען ס'ליגט אין די טרויבן הייסט עס נאך אזוי ווי א אוכל א חלק פון די שאלעכץ, אזוי האט רב חסדא געזאגט פאר רב אחא בר רב עויא אז רב יוחנן איז נישט גערעכט, אמר ליה האט רב אחא צוריק געפרעגט ואת לא תיסברא דמשקין מיפקד פקידי, דו האלטסט דען נישט אזוי ווי רב יוחנן, והתנן, ס'איז דאך א בפירוש'ע משנה וואס מ'האט שוין פריער דערמאנט אין מסכת טהרות, טמא מת שסחט זיתים וענבים, און דא דארף מען זאגן כביצה מכוונת, טהורין, איז אי אמרת בשלמא מיפקד פקידי, אויב איך זאג אז די משקה וואס ליגט אין א טרויבעלע ליגט אזוי ווי אריינגעלייגט אין א כלי, און ווען דער טמא'נער האט אנגערירט די שאלעכץ איז די משקה נאך נישט געווארן טמא, משום הכי טהורין פארשטיי איך אז ווען א טמא מת קוועטשט אויס א כביצה איז עס טהור, ווייל ווען ס'קומט ארויס די ערשטע טראפ משקה קען עס שוין נישט טמא ווערן פון די שאלעכץ. ווייל יעצט איז שוין דא ווייניגער ווי א כביצה, און ערשט יעצט קען ער טמא ווערן, ווייל ביז יעצט איז ער נאך געווען אזוי ווי באהאלטן אינעווענדיג און ס'האט נאך נישט געהאט קיין שם משקה, אלא אי אמרת מיבלע בליעי אזוי ווי דו ווילסט זאגן אז ס'איז איינגעשלינגען אמאי טהורין פארוואס איז עס טהור? די מינוט וואס דער טמא מת קוועטשט אויס דעם זית אפילו ער רירט נישט אן די משקה ווערט דאך אוטומאטיש די משקה טמא צוזאמען מיט די זית אדער מיט די ענבים. איז אויב אזוי האמער דאך א משנה וואס האלט אז מיפקד פקידי, אויף ר' יוחנן קענסטו קריגן אבער אויף א משנה קענסטו נישט קריגן, אמר ליה האט ר' חסדא געענטפערט הכא במאי עסקינן בענבים שלא הוכשרו, ער כאפט אן ענבים אבער ער מיינט זיתים אויכעט וואס זענען נאכנישט מוכשר געווארן לקבל טומאה זענען נאך קיינמאל נישט נאס געווארן, די הלכה איז דאך אז א אוכל קען נאר ווערן טמא טאמער נאכדעם וואס מ'האט אים שוין אראפגעשניטן פון בוים איז ער שוין כאטשיג איינמאל נאס געווארן, און דא רעדט מען פון ענבים און זיתים וואס זענען נאכנישט מוכשר געווארן לקבל טומאה, וואס יעצט ווען דער טמא מת קוועטשט עס אויס.

הכשר טומאה איז אויך דא די זעלבע הלכה אז טאמער עס איז קלענער ווי א כביצה קען עס נישט ווערן מוכשר לקבל טומאה, און דאס איז די חידוש פון די משנה אז וויבאלד ער נעמט נישט גרעסער ווי א כביצה ווערט עס נישט מוכשר און ס'ווערט נישט טמא, וואלט ער ווען גענומען גרעסער ווי א כביצה וואס די מינוט וואס ס'קומט ארויס א טראפקעלע משקין און ס'מאכט נאס די איבריגע טרויבן איז נאך דא דארטן א כביצה וואלט ער דאך עס מכשיר געווען לקבל טומאה און וויבאלד דער טמא רירט זיך עס אן וועט ער שוין ווי יעצט אינמאסע טמא ווערן אבער וויבאלד ס'איז בסך הכל א כביצה וואס יעצט ווען ער קוועטשט עס אויס און ס'קומט ארויס אפילו נאר איין טראפ משקה איז עס שוין קלענער ווי כביצה, קען עס שוין מער נישט מוכשר ווערן לקבל טומאה, און אפילו ער רירט טאקע אן די שאלעכץ וועט די משקה נישט טמא ווערן, פארשטייט זיך ער היט זיך אפ אז ער רירט נישט אן די משקה, אבער די משקה קען נישט טמא ווערן ווייל די שאלעכץ אליין איז נאכנישט טמא געווארן, אבער אין הכי נמי וואלט עס ווען געווען אזא מין טרויבן וואס איז שוין אמאל געווען מוכשר לקבל טומאה, איז אוודאי די רגע וואס דער טמא מת. קוועטשט עס אויס איז ער מטמא דעם גאנצן טרויבן אפילו די משקה וואס איז אינעווענדיג אויכעט, אפילו ווען ס'איז קלענער ווי א כביצה, ווייל מ'האט דאך שוין געשמועסט אז א אוכל קען טמא ווערן אפילו בכל שהוא פונעם טומאה אליין, און די גאנצע משקה וואס ליגט אינעווענדיג צוזאמען מיט די טרויבן איז געווארן טמא דירעקט פונעם טמא מת. בקיצור אונז האמיר דא א מחלוקת פון ר' חסדא מיט ר' יוחנן, ר' יוחנן האט געהאלטן אז משקה פון א טרויבן אדער פון א זית איז מיפקד פקידי, און ווען ער רירט אן די טמא'נער וואס רירט אן די טרויבן ווערט נישט טמא אטאמאטיש די משקה, און רב חיסדא האלט אז ס'ווערט יא טמא. יעצט זאגט רב חיסדא א ראיה האט ער דאי לא תימא הכי טאמער וועסט נישט וועלן אזוי זאגן אז די משקה איז מיבלע בליעי נאר וועסט וועלן זאגן ווי רב יוחנן אז ס'איז מיפקד פקידי און לאמיך דיך פרעגן א קשיא הא דתניא דאס וואס האמיר אויבן געלערנט אין א ברייתא אויף דף ל' בית אז ר' עקיבא זאגט דארטן פאר ר' יוחנן בן נורי אז תרומה פון חמץ קען די כהן גארנישט טוהן דערמיט ווייל ר' עקיבא האט געהאלטן אז חמץ איז אסור בהנאה און ער קען עס ניטאמאל נישט נאר עסן קען ער נישט נאר אפילו מסיק זיין תחת תבשילו אויך נישט און ער זאגט דארטן אז הא למה זה דומה, צו וואס איז תרומת חמץ דומה אין פסח, לתרומת תותין וענבים שנטמאה, פונקט אזוי ווי א גאנץ יאר תרומה פון טרויבן אדער אנדערע מין פירות וואס הייסט תותין וואס זענען טמא געווארן, וואס דאס זענען אזעלכע נאסע פרוכטן שאין בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה, דער כהן קען עס נישט עסן ווייל עס איז טמא, און ער קען אפילו דאס נישט אנהייצן, ווייל א נאסע זאך קען מען נישט נוצן פאר קיין האלץ, און די ענבים איז דאך פול מיט משקה אינעווענדיג און די תותין אויך, איז גאנץ גוט לויט מיר, וואס איך האלט אז די משקה איז מיבלע בליעי, איז זייער גוט אז ווען א טרויבעלע ווערט טמא פון אינדערויסן, קען שוין די כהן גארנישט טון דערמיט, מען קען עס נישט עסן, מען קען נישט ארויסקוועטשן די זאפט דערפון, ווייל ס'איז א שטיק טומאה, ס'איז טמא. אבער לויט דיר וואס דו האלטסט אז ס'איז מיפקד פקידי וועל איך דיך פרעגן הא היתר אכילה נמי אית ביה? פארוואס זאגסטו אז דער כהן קען גארנישט טון מיט טמא'נע ענבים? ער קען עס אפילו אויפטרינקען אויכעט דאי בעי דריך להו פחות פחות מכביצה ער קען דאך טון ווי רבי יוחנן די עצה ער זאל עס אויסקוועטשן ווייניגער ווי א כביצה אויפאמאל און ממילא איז די משקה וואס קומט ארויס וועט זיין ריין און ער וועט עס קענען אפילו אויסטרינקען. איז פון דער ברייתא אליין זעהט מען אז ווייל די ברייתא זאגט אז ער האלט נישט קיין שום היתר, ער קען גארנישט טוהן מיט א טמא'נע טרויבעלע, איז א סימן אז ווען א טרויב ווערט טמא פונדערויסן ווערט שוין אפילו די משקה אינענווענדיג אויך טמא ווייל משקה מיבלע בליעי. נו אז ר' חיסדא ברענגט אזא גוטע ראיה וואס וועט ר' יוחנן ענטפערן אויף דעם? און אגב די גאנצע גמרא איז דא אריינגעקומען נאר צו דערמאנען טאקע די ברייתא וואס מען האט יעצט דערמאנט למה זה דומה, פארדעם האט מען דא אריינגעברענגט די גאנצע מחלוקת ר' יוחנן מיט ר' חיסדא כדי צו פרעגן די קשיא דא אויף רבי יוחנן. אמר רבא האט רבא געענטפערט, גזירה דילמא אתי בהו לידי תקלה. דאס וואס די ברייתא האט געזאגט אז דער כהן קען גארנישט טון דערמיט, מן התורה אוודאי קען ער טון, ער קען אויסקוועטשן די טרויבן און אויסטרינקען די וויין דערפון, פארשטייט זיך פחות פחות מכביצה. אבער די רבנן לאזן עס נישט טון ווייל איך האב מורא אז ביז ער וועט עס קומען אויסקוועטשן וועט ער שוין נכשל ווערן און וועט בטעות אויפעסן די טרויבן, וואס די טרויבן אליין איז דאך טמא, און עס איז טמא'נע תרומה וואס א כהן טאר נישט עסן. און פארדעם שטייט אין די ברייתא אז דער כהן קען גארנישט טון דערמיט, ווייל מדרבנן קען ער גארנישט טון. און הייצן קען ער אויך נישט ווייל ס'איז דאך א נאסע זאך. איז וואס ער דארף טון? ער דארף עס אוועקווארפן, ווייל טאמער וועט ער עס אויסקוועטשן האב איך מורא אז ביזן אויסקוועטשן וועט ער בטעות עסן פון די טרויבן. אמר ליה אביי, ומי חיישינן לתקלה, האבן דען די חכמים מורא געהאט אז מ'עט נכשל ווערן? והא תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא מדליקין בפת ובשמן של תרומה שנטמאת. דער רש"ש רעדט שוין אויס אז מען דארף דאס זאגן והתנן בה וואס איז א בפירוש'ע משנה אין תמורה ל"ג אז טאמער ברויט אדער אויל פון תרומה וואס איז טמא געווארן מעג מען נוצן די ברויט פאר עצים אנצוצינדען אונטער תבשילו אדער מען מעג נוצן די אויל פאר לעכט אז בשעת ווען ס'ברענט אפ זאל ער כאטשיג הנאה האבן דערפון אזוי איז דאך די דין אז טמא'נע תרומה האט דאך די תורה געזאגט מסיקה תחת תבשילו מען זעהט דאך פון דעם אז איך האב נישט מורא אז ביז דערווייל וואס ער וועט נוצן די פת פאר עצים עט ער עס בטעות אויפעסן אדער די שמן ווילאנג ער עט עס אויסנוצן פאר לעכט עט ער עס קומען אויפעסן, זעסט איך האב נישט גוזר געווען, אמר ליה האט רבא געענטפערט, ס'איז א גרויסע חילוק, פת זריק ליה בין העצים, ברויט פון תרומה וואס איז טמא געווארן ווארפט ער עס אריין צווישן די העלצער און א ברויט וואס מען ווארפט אריין צווישן די העלצער ווערט דאך פארשמירט און ס'איז שמוציג און ער וועט זיך שוין עקלען צו עסן, און אזוי אויך שמן של תרומה רמי ליה בכלי מאוס, די אויל פון די תרומה וואס איז טמא געווארן און ער פלאנט עס צו נוצן נאר פאר לעכט לייגט ער עס דירעקט אריין אין א מיאוס'ע כלי וואס ער וועט זיך שוין עקלען דאס צו עסן, מה שאין כן די טרויבן, טאמער זאל איך זאגן אז ער מעג עס גיין אויסקוועטשן, קען ער דאך נישט אריינלייגן אין א שמוציגע כלי ווייל ער וויל דאך עס האבן אויף וויין און ער וועט זיך עקלען אויב ער לייגט עס אין א שמוציגע כלי, מוז ער דאך עס לייגן אין א ריינע כלי, און איינמאל עס ליגט אין ריינע כלי האב איך מורא אז ביז ער וועט עס אויסקוועטשן וועט ער עס בטעות אויפעסן. זאגט די גמרא גופא, האמיר יעצט געלערנט אין א ברייתא מדליקין בפת ובשמן של תרומה שנטמאת. אביי אמר משמיה דחזקיה, דער אמורא אביי זאגט נאך פון דעם אמורא חזקיה, ורבא אמר דבי רבי יצחק בר מרתא אמר רב הונא, און רבא זאגט נאך פון דעם אמורא רב הונא, איז ביידע זאגן נאך די זעלבע זאך אז לא שנו אלא פת, דאס וואס די משנה האט געזאגט אז ברויט וואס איז טמא געווארן מדליקין קען מען עס נוצן פאר האלץ, דאס איז טאקע ממש ווען ס'איז ברויט, ווי אונז האבן שוין פריער געזאגט אז וויבאלד ער ווארפט עס אריין צווישן די האלץ ווערט עס מיאוס, און איך האב נישט מורא אז ער וועט נכשל ווערן דערמיט. אבל חיטי, ווייצלעך פון תרומה וואס איז טמא געווארן, לא, דאס וועט מען נישט טארן נוצן אויף צו הייצן, ווייל דארט איז נישט דא די עצה אז ער ווארפט עס אריין צווישן די העלצער, שמא יבוא בהם לידי תקלה, א ווייצל אפילו ווען דו לייגסט עס אריין צווישן די העלצער, ווערט עס נאך נישט פארמיאוסט, מען קען עס געבן א וואש אפ און מען קען עס ווייטער נוצן. האב איך שוין יא מורא אז ער וועט קומען נכשל ווערן, האמער דא צוויי אמוראים, חזקיה מיט רב הונא, וואס ביידע האלטן אז ביי ווייצלעך וואס איז טמא געווארן האבן די חכמים גוזר געווען שמא יבוא לידי תקלה און די כהן קען גארנישט טון דערמיט, ר' יוחנן אמר אפילו חיטי, ר' יוחנן זאגט אז אפילו ווייצלעך קען מען אויך נוצן פאר האלץ אונטערצוהייצן תחת תבשילו. פרעגט די גמרא ואמאי ניחוש דילמא אתי בהו לידי תקלה, האמער דאך פריער געלערנט אז ר' יוחנן אליין וועט אזוי זאגן פשט אין די ברייתא אז פארוואס קען א כהן גארנישט טון מיט תותים וענבים שנטמאו, לכאורה קען מען דאך עס אויסקוועטשן, האט ער געזאגט ניין, איך האב מורא אז ער וועט נכשל ווערן. איז ביי ווייצלעך דארף ער דאך אויך מורא האבן אז ער וועט נכשל ווערן און עט עס אויפעסן, ענטפערט די גמרא כדאמר רב אשי, פונקט ווי רב אשי האט געזאגט לגבי אנדערע זאכן און מ'וועט באלד זען לגבי וואס מיר זענען אריבער צו דף ל' ד' עמוד א' בשליקתא ומאיסתא, אז דא רעדט מען נישט פון סתם טרוקענע ווייצלעך, מ'רעדט דא ווייצלעך וואס מ'האט שוין אפגעקאכט, וואס דעמאלטס איז יא, ווען מ'ווארפט עס אריין לבין העצים ווערט עס שוין פארמיאוסט. זיי פארשטיין נישט רוי, הכא נמי בשליקתא ומאיסתא, דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז מען מעג אפילו ווייצלעך, תרומה וואס איז טמא געווארן קען די כהן מסיק זיין תחת תבשילו, רעדט מען פון אזעלכע ווייצלעך וואס ווערט טאקע יא פארמיאוסט, דאס איז פאר פאר ער נוצט עס פאר האלץ טוט ער עס אפקאכן, און רשי רעדט אויס אז רב הונא האט נאך אלץ מורא געהאט אז ביז ער וועט עס אפקאכן וועט ער דעמאלטס אליין נכשל ווערן דערין, פרעגט די גמרא והיכא איתמר דרב אשי, דו זאגסט פונקט ווי רב אשי האט געזאגט בשליקתא ומאיסתא, אזוי זאגן מיר אונז דא, וואו האט עס רב אשי געזאגט, אהא. דאמר רב אבין בר רב אחא אמר רבי יצחק, דער אמורא רבי יצחק האט געזאגט אבא שאול גבל של בית רבי היה, דער קנעטער וואס פלעגט קנעטן אלע טייגן און ברויטן פון רבינו הקדוש פון זיין שטוב האט געהייסן אבא שאול והיו מחמין לו חמין בחיטין של תרומה טמאה, און מען פלעגט אנהייצן הייס וואסער און געבן פאר דעם קנעטער, וויאזוי האט מען אנגעהייצט די הייס וואסער? וואס האט מען גענוצט פאר האלץ? חיטין של תרומה טמאה, ווייץ פון טמא'נע תרומה. און הגם רבינו הקדוש אין שטוב איז נישט געווען קיין כהנים, רבי איז דאך געווען א אייניקל פון דוד המלך, איז געווען פון שבט יהודה, ווי קומט אריין דארטן תרומה? זאגט שוין רשי אז מען האט אפגעקויפט די תרומה טמאה פון כהנים פאר ביליג, צו וואס האט מען געדארפט האבן די הייס וואסער וואס מען האט אפגעקאכט מיט די חיטין של תרומה טמאה, ללוש בהם עיסה בטהרה, ווייל מיט די וואסער האט ער געקנאטן די טייג פון רבינו הקדוש, וואס דאס פלעגט מען היטן בטהרה. און כאטשיג רבי איז נישט געווען קיין כהן, אבער ער איז געווען פון די וואס האבן געגעסן חולין בטהרה, און די חידוש איז, אז כאטשיג ער האט מקפיד געווען אז די חולין זאל בלייבן ריין, האט רבי געלאזט אז מען זאל נוצן די וואסער וואס מען האט געקאכט דורך די חיטים טמאים, און ער האט נישט מורא געהאט אז די חיטים וועלן אנרירן די טייג און מטמא זיין, ווייל איינמאל די חיטים איז שוין געווארן פארברענט איז עס שוין נישט קיין אוכל מער און עס איז מער נישט מטמא. זעט מען אבער פון די גאנצע מעשה אז מען האט גענוצט חיטים פון תרומה טמאה מסיק צו זיין תחת תבשילו. און אויף דעם שטעלט זיך א קשיא אמאי וויאזוי האט מען דאס געמעגט טון ניחוש דילמא אתי בהו לידי תקלה וואס האב איך נישט מורא אז מען וועט בטעות קומען עסן פון די חיטים אמר רב אשי בשליקתא ומאיסתא מען רעדט טאקע דארטן פון אזעלכע חיטים וואס איז געווען מען האט עס אפגעקאכט קודם מיט הייס וואסער און ממילא ווערט עס שוין פארמיאוסט מען האט עס אריינגעווארפן בין העצים און דארט איז נישטא קיין חשש אז מען זאל עס אויפעסן ווייל עס איז שוין פארמיאוסט. איז רב אשי האט עס געזאגט אויף די מעשה פון רבינו הקדוש, און אונז נוצן מיר די זעלבע תירוץ אויף דעם וואס ר' יוחנן האט געזאגט אז מען מעג נוצן חיטין של תרומה טמאה, אז מען רעדט דווקא ווען ס'איז שליקתא ומאיסתא וואס דעמאלטס איז נישטא קיין חשש פון תקלה. אויראיסא.